איינע פון די זאכן וואס איז ידוע אז ס'איז געווען פון די יסודות ההדרכה פונעם אלטן רעבן די התייסדות פון חסידות חבד איז געווען דער עניין פון עבודה בכוח עצמו דאס הייסט ס'געווען די שיטה וואס איז נתקבל געווארן ביי כמה וכמה פון די תלמידי הבעל שם טוב און תלמידי המגיד בנוגע די עניינים פון עבודת השם וואס איז געווען מיוסד אויפן פסוק צדיק באמונתו יחיה אל תקרא יחיה אלא יחיה דאס הייסט אז די תלמידי המגיד תלמידי הבעל שם טוב אסאך פון זיי האבן געהאלטן אז וואס איז די שיטה וואס איז דער דרך החסידות וואס דער בעל שם טוב האט מגלה געווען אז א איד דארף זיך איבערגעבן צום צדיק און דער צדיק דורך דעם וואס מען איז מאמין מען גלייבט און מען גיט זיך איבער צו דעם צדיק איז אל תקרא יחיה אלא יחיה דער צדיק איז מחיה דער צדיק גיט אריין אמונה גיט אריין יראה גיט אריין אהבת השם יראת השם און און מיר דארפן זיין אונזער עבודה דארף זיין מיט אמונה פשוטה און אז מ'איז זיך מתקשר מיטן צדיק און דער צדיק דורך זיין עבודה הייבט אויף די תלמידים זיינע חסידים צו הויכע מדריגות דער אלטער רבי איז זיין שיטה געווען נישט אזוי די שיטה פון אלטן רעבן איז געווען פארקערט אז די עבודה דארף זיין דווקא בכח עצמו אז א איד דארף אליין הארעווען מ'דארף אליין לערנען חסידות און דארף זיך אליין מתבונן זיין אין גדלות השם און מעורר זיין אהבת השם און יראת השם ווי ס'איז ידוע כמה וכמה סיפורים ווי ס'איז געווען די שקלא וטריא צווישן דעם אלטן רעבן און זיינע חברים תלמידי המגיד, צווישן זיי איז ידוע וואס מען ברענגט בנוגע רבי שלמה קארלינער, וואס איז געווען א גרויסע וויכוח אויף דעם נושא, און דער אלטער רבי זיין שיטה איז געווען זייער שטארק אז דער ענין פון חסידות דארף זיין דווקא אין אן אופן פון עבודה בכח עצמו. מען וויל אביסל אריין ארומרעדן און געבן צו פארשטיין וואס איז דער אויפטו, וואס איז דער דרך העבודה וואס דער אלטער רבי האט מגלה געווען עבודה בכח עצמו און בקשר ספיציעל צו די פרשת השבוע וואס מען ליינט אין די טעג וויבאלד אז אין דעם זמן איז אויסגעקומען בשנה זו אז מען ליינט אין ארץ ישראל ליינט מען פרשת שלח אין חוץ לארץ ליינט מען אין פרשת בהעלותך וועט מען ארויסברענגען די נקודה וואס געפינט זיך אין ביידע פרשות וואס מען זעט סיי אין פרשת בהעלותך און סיי אין פרשת שלח געפינט מען די נקודות חשובות און עיקריות וואס ברענגען ארויס אט אט דעם דרך וואס דער אלטער רבי האט מגלה געווען דעם דרך העבודה פון חסידות חבד די עבודה בכח עצמו כרגיל וועט מען אנהייבן פריערט מיט א סיפור דער סיפור איז וואס מען דערציילט בנוגע פון איינע פון די תלמידים פון יענעם דור וואס איז געווען אין די צייטן פון תלמידי המגיד, איז ידוע אז ס'איז געווען איינער פון די גרעסטע צדיקים פון די חברים פון דעם אלטן רעבן האט געהייסן ר' חיים חייקל האמדורער, ער איז געווען א איש קדוש און א איש צדיק און א איד וואס איז געווען א גרויסער א גרויסער בעל התלהבות אין עבודת השם. איז געווען א איד א חסיד וואס ער האט זיך געוואלגערט געלערנט און ער איז געווען א מקבל פון ר' חיים חייקל אמדורער און דארטן האט ער גענומען פון דעם דרכי העבודה אין עבודת השם ווי ער האט זיך ביי אים אויסגעלערנט ווי אזוי מען דארף דינען דעם אייבערשטן איז אריבערגעגאנגען א משך זמן און האט דער איד האט אנגעהויבן לערנען חסידות חבד

אז ס'איז געווארן ביי אים א שינוי נישט למעליותא, נאר פונקט פארקערט, ס'איז געווארן ביי אים א ירידה. ער דערציילט אז בשעת ער איז געווען ביי ר' חיים חייקל אמדורער, און דארטן האט ער גענומען פון אים דרכי החסידות, איז בשעת ער האט געדאווענט איז עס געגאנגען מיט א פלאם פייער, ער האט געדאווענט מיט א חיות און מיט א קוך און מיט א ברען, און ער האט געהאט א גרויסן קוך און א גרויסן חיות אין עבודת התפילה און אין לימוד התורה און אלע עניינים. און בשעת ער האט אנגעהויבן לערנען חסידות חבד, אנגעהויבן טון אין דרכי העבודה וואס דער אלטער רבי האט מחנך געווען אין ענייני ההתבוננות על פי חסידות חבד, איז ביי אים געווארן א קאלטקייט, ער פילט נישט אט אט דעם זעלבן קאך, אט דעם זעלבן ברען וואס ער האט געפילט בשעת ער האט געטון אין דרכי העבודה ווי ער האט באקומען פון זיין פריערדיגן רבי פון ר' חיים חייקל אמדורער. דער אלטער רבי האט זיך צוגעהערט צו די אלע עניינים, שפעטער דער אלטער רבי האט אים געזאגט אט די ווערטער, דער אלטער רבי האט אים געזאגט, בשעת דו ביסט געווען ביי רב חייקל אמדורער, און דו האסט געלערנט תורה, איז דאס נישט אז דו האסט געלערנט, רב חייקל אמדורער האט געלערנט דורך דיר, בשעת דו האסט געטאן אין עבודת התפילה, איז דאס געווען נישט אז דו האסט געדאווענט, נאר ר' חייקל אמדורער האט געדאווענט דורך דיר. בשעת דו האסט געטאן א מצוה מיט א התלהבות, איז דאס נישט געווען דיין התלהבות, דאס איז געווען ר' חייקל אמדורער'ס התלהבות וואס איז דורכגעגאנגען דורך דיר. אבער דא, וואס איך מאן ביי דיר, אז זאל זיין דיין חיות, דיין התלהבות, דיין עבודת התפילה, און דיין לימוד התורה, און אויף דעם מאנט זיך טאקע עבודה גדולה ויגיעה. וואס אט אט דער נקודה פון עבודה בכח עצמו, וואס אויף דעם האט דער אלטער רבי זיך מוסר נפש געווען, כידוע וואס ס'ברענגט זיך אין כמה וכמה שיחות פונעם רבי'ן ריי"צ וואס איז מאריך אין אט דעם נושא אין מסירות נפש, וואס דער אלטער רבי האט געהאט אין אט דעם ענין, צו פועל זיין אין עבודת השם אז חסידות זאל זיין דווקא באופן פון עבודה בכח עצמו, געפינען מיר אין פרשת בהעלותך, און אין פרשת בהעלותך, שפעטער וועט מען רעדן א נקודה אין פרשת שלח. און די ביידע נקודות האב איך זוכה געווען האט דער רבי גערעדט וועגן דעם ווען מיר געווען ביים פארברענגען פרשת בהעלותך אין די יאר תשמ ט וואס דעמאלט האט דער רבי גערעדט אריכות וועגן דעם שבת נאך דערויף שבת פרשת שלח איז געווען א המשך אין אט דעם נושא אין פרשת בהעלותך איז די פרשה הייבט זיך דאך אן בהעלותך את הנרות וואס איז דער עניין פון בהעלותך את הנרות דאס גייט אויף אהרן הכהן וואס ער צינדט אן די מנורה און רשי שטעלט זיך אויפן ווארט בהעלותך, און רשי איז מסביר, לכאורה וואס איז דער טייטש בהעלותך, מען רעדט וועגן הדלקת הנרות האט געדארפט שטיין בהדליקך, וואס איז דאס דער בהעלותך, רשי ברענגט צוויי טייטשן, דער ערשטער טייטש ברענגט רשי אז מצד בשעת דער אהרן הכהן צינדט אן אדער דעם נר צינדט אן די מנורה, מ'דארף אים מדליק זיין אנצינדן עד שתהא שלהבת עולה מאליה, אז דער אופן ווי ער האלט אן דעם ליכטל און ער צינדט אן דעם שאל דעם דעם ליכטל פון די מנורה, ער דארף ווארטן ביז דער ביז דער פלאם, ביז דער שלהבת איז עולה מאליה, ס'כאפט זיך ארויף און ס'גייט ארויף פון זיך אליין. און דאס איז בהעלותך, אז דו צינדסט עס אן ביז ס'איז עולה מאליה, ס'ווערט א אייגענע, ס'ברענט די פייער פון זיך אליין. און שפעטער ברענגט רשי א צווייטן פירוש, אז ס'איז געווען מעלות מדריגות וואס איז געשטאנען לעבן די מנורה וואס דער כהן האט עולה געווען כדי צו אנצינדן די מנורה אבער בנוגע דעם ערשטן פירוש וואס איז דאס דער עניין ובפרט דארף מען פארשטיין וואס איז דאס דער עניין על פי תורת החסידות חסידות טייטש דאך אויס יעדער עניין די תורה איז א תורה נצחית תורה איז א הוראה נצחית און יעדער עניין אין תורה האט אין זיך די פנימיות איז מבואר דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין לקוטי תורה אויף די סדרה אז דער עניין פון נרות גייט דאס אויף יעדע נשמה נר הוויה נשמת אדם א אידישע נשמה איז א נר און בהעלותך את הנרות א איד האט אין זיך דעם נר הוויה נשמת אדם די נשמה פון א אידן איז א חלק אלוקא ממעל ממש און אזוי ווי א נר וואס דער טבע הנר ווי דער אלטער רבי איז מסביר אויך אין פרק י"ט אין לקוטי אמורים אין תניא אז דער טבע הנר איז וואס ער איז עולה למעלה, יא, וואס ער האלט אין איין שפרינגען, און ער וויל אנטלויפן, ער וויל נדבק ווערן, ווערן נכלל, אין דעם יסוד האש מתחת גלגל הירח, על דרך זה א אידישע נשמה האט שטענדיג א צמאון, א דביקות, און א רצוא, זי וויל שטענדיג לויפן, זיך פארבינדן און מדבק זיין, מתקשר זיין צו אלוקות באהבה רבה. אבער וואס מצד ירידת הנשמה, די נשמה איז אראפגעקומען דא למטה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, און די נשמה האט זיך מתלבש געווען אין א גוף און נפש הבהמית, איז במילא איז געווארן א הגשמה, און ס'הערט זיך נישט, ס'פילט זיך נישט, אט א דער ברען, אט א דער קאך, אט א דער התלהבות, אט א דער געפיל צו געטליכקייט. און אויף דעם איז דא דער בהעלותך אהרן הכהן, וואס אהרן הכהן דאס איז א נשיא איינער פון די שבעה רועים פון די נשמות הצדיקים וואס ער איז א נשיא א רועה ישראל נאך מער ווי ס'רעדט זיך אין זוהר אז אהרן הכהן רופט זיך אן שושבינא דמטרוניתא ווי ס'ברענגט זיך אין זוהר אז ס'דא שושבינא דמלכא און שושבינא דמטרוניתא בשעת מ'גייט צו די חופה איז דא דער וואס האלט

אין דעם יעדער נשמה דעם דעם ניצוץ אנצינדן ביי אים אט דעם פלאם פייער ווי מען זאגט אז מצד ירידת הנשמה און די התלבשות אין דעם גוף און נפש הבהמית איז ווערט פאר כאילו פארלאשן כאילו פאר פארקאלט ס'ווערט פארטריקנט מען זעט נישט אט דעם פלאם פייער דעם ווארעמקייט אט דעם קאך איז אויף דעם קומט צו גיין אהרן הכהן און על דרך זה בכל דור ודור די נשיאי ישראל שבכל דור די צדיקים וואס זיי זענען מעורר אט א דעם להב זיי צינדן אן אט א דעם ניצוץ אט אט דעם נר הוי'ה וואס זענען מגלה ביי אידן אט א דעם ברען אט אט דעם שלהבת אין אלקות איז וואס זאגט רש"י דער פסוק זאגט דאך בהעלותך און נישט בהדליקך וואס וויל דער פסוק דא מרמז זיין איז דער פסוק וויל דא מרמז זיין אט דעם ענין אז ס'דארף זיין דער אופן דער אופן ווי אזוי אהרן הכהן צינדט אן די מנורה איז דאס אין אן אופן אז זאל זיין א להב עולה מאליה דאס הייסט טאקע אט די נקודה פון עבודה בכח עצמו דאס איז נישט דער פשט אז דער צדיק דארף האלטן אין איין ברענען, און דער צדיק דארף האלטן אין איין שטיין און געבן און משפיע זיין אין דעם אין דעם תלמיד אין דעם חסיד אין דעם מקבל, נאר וואס? ס'דארף זיין טאקע בעלי, דער צדיק דארף טאקע געבן דעם ערשטן ניצוץ, און ער צינדט אן און ער גייט אריין, גיט אריין אין פלאם פייער, דאס טאקע באקומט מען פון דעם רבי'ן, פון דעם צדיק. אבער שפעטער דארף אבער זיין שלהבת עולה מאליה אז דער איד דארף זיך מרגיל זיין אז די עבודה דארף זיין דער אופן ההשפעה ווי אזוי דער צדיק איז משפיע אין זיינע תלמידים איז באופן כזה אז במשך הזמן זאל ער קענען שטיין אויף די אייגענע פיס אזוי איז געווען דער לשון הרב ווי דער רבי האט אמאל געזאגט אז דער תפקיד פון א אמת'ער משפיע א אמת'ער רבי, א אמת'ער רב, אז ער איז משפיע אין זיינע תלמידים באופן כזה, אז דורך זייער יגיעה, און דורך זייער עבודה, אז ס'זאל ווערן אייגענע מענטשן, אז זאל זיך אוועקשטעלן אויף די אייגענע פיס, אז שפעטער ווען ער גייט, און וואו ער גייט, און וואו ער שטייט, בכל מעמד ומצב, אז אפילו ער געפינט זיך בריחוק מקום פון זיין רבי, ער דארף נישט שטיין, אז שטענדיג זיין אין די ד' אמות פון זיין רבי, אויף צו קענען מקבל זיין אט דעם פלאם פייער. נאר דורך דעם וואס דער רבי האט ביי אים אנגעצונדן אט א דעם ענין, שפעטער איז דער שלהבת עולה מאליה אז ער ווערט שוין געשטעלט אויף די אייגענע פיס און ער ווייסט און ער טוט די עבודה בכח עצמו. און דער דיוק הלשון האט דער רבי געזאגט עולה מאליה, נישט אז ער בלייבט אינעם זעלבן ארט וואו זיין רבי האט אים אויסגעלערנט און דאס איז וואס ער נעמט מיט אוואו ער גייט אוואו ער שטייט, נאר עולה. אין דעם גופא האלט אין איין זיין עליות, אז הגם ס'איז דא וואס האט מקבל געווען פון זיין רעבן, שפעטער איז די צייט וואס ער איז ער ווערט א מענטש אויף די אייגענע פיס און שטעלט זיך אוועק און דעמאלט דארף זיין זיין עבודה באופן אז דאס ווערט זיינער א טבע זיין א אייגענע זאך אז ס'ווערט א אייגענע עבודה בכח עצמו אבער דאס גופא דארף זיין באופן אז ער האלט אין איין עולה זיין טאקע אלץ מיוסד אויף דעם וואס האט מקבל געווען פון זיין רעבן אלץ טאקע דארף זיין מיוסד אויף דעם בהעלותך, אבער אין דעם גופא איז ער עולה, האלט אין איין גיין העכער און העכער, טיפער און טיפער, און ער וואקסט, און ער איז זיך מתרומם, און ער ווערט אלץ שטארקער און שטארקער, העכער און העכער, און דאס איז דער ענין העבודה, אז ס'זאל ווערן א אייגענע זאך. און אט א דער ענין, ווי דער רבי האט יעמאלט גערעדט, איז דאס פאראן אייכעט כמובן בכל אחד ואחד, יא, סיי ביי זיך אליין, בשעת מען רעדט זיך אין די עבודה וואס א איד דארף טון מיט זיך אליין, אז די אנצינדן דעם אייגענעם נר הווי' נשמת אדם, איז וואס די פרשה לערנט אונז, די סדרה לערנט אונז, אז דער אופן ווי אזוי א איד דארף אנצינדן זיין אייגענעם נר הווי' נשמת אדם, איז דאס באופן כזה אז זאל ווערן שלהבת עולה מאליה, אז די ענינים וואס ער איז זיך מרגיל אין עבודת השם, איז נישט אז יעדן טאג דארף מען אנקומען צו א נייע התעוררות, און יעדן טאג דארף מען מלמעלה אויפוועקן נאכאמאל אתערותא דלעילא. דאס איז נישט דער דרך העבודה, נאר פארקערט אז ס'זאל ווערן עולה מאליה זאל ווערן א אייגענע זאך, און אין דעם גופא שטענדיג עולה זיין ממדריגה למדריגה. על דרך זה איז אייכעט אין דעם ענין ההשפעה וואס מיט יעדער איד דארף דאך זיין א משפיע, וואס איז דא ביי יעדער איד אין די עבודה אז מען דארף אנצינדן דעם נר פון א צווייטן אידן, וואס א איד, ווי חסידים זאגן דעם ווארט אז א חסיד איז א לאמטערנטשיק, וואס דאס איז דער טייטש אז א חסיד דארף וויסן זיין אז זיין תפקיד בעולם איז אז ער דארף אנצינדן אין נאך אידן מגלה זיין ביי זיי דעם נר הווי' נשמת אדם אז בשעת דו גייסט און דו גייסט בכוחו של אהרן בכוחו של משה בכוחו פון די צדיקים פון די נשיאים און דו גייסט צו נאך א אידן און דו צינדסט ביי אים אן אט דעם נר הווי' נשמת אדם איז דאס אייכעט באופן כזה אז די השפעה וואס דארף זיין וואס מ'איז מקרב אידן צו אידישקייט מ'לייגט מיט אים תפילין מ'לערנט מיט אים תורה און מ'איז מגלה פנימיות התורה, דארף דאס זיין באופן כזה אז ס'נישט נאר כ'האב געגעבן אים א איינמאליגע זאך און געענדיגט און דארטן בלייבט דאס, נאר ס'דארף זיין באופן שלהבת עולה מאליה אז פועל זיין ביי יעדע מקבל אז ער זאל ווערן א מענטש וואס שטעלט זיך אוועק אויף די אייגענע כוחות און שטעלט זיך אוועק אויף די אייגענע פיס, ביז אז דאס ווערט זיין אייגענער טבע און אין דעם גופא איז ער עולה מחיל אל חיל. און דאס איז דער אמת'ער ענין ההשפעה. אין שבת פרשת שלח די וואך נאך דערויף האט דער רבי זיך געשטעלט אויכעט אויף דער ערשטן פסוק אין רשי אין שלח לך וואס דארטן זעט מען די זעלבע נקודה און נאך אסאך שטארקער און רייכער בהמשך למדובר לעיל וואס רשי שטעלט זיך אויף שלח לך משה רבינו דער אייבערשטער זאגט צו משה רבינו שלח לך וואס איז דאס דער לך זאגט רשי לדעתך אז די גאנצע שליחות המרגלים איז דאס איז לדעתך דער אייבערשטער גיט עס איבער צו משה רבינו אז ער זאל מחליט זיין און ער זאל נעמען די החלטה צו ער זאל עס טון צו עס נישט טון אני איני מצוה לך איך הייס דיר נישט אם תרצה שלח און שפעטער גייט דער גאנצער סיפור המרגלים וואס איז דארטן פאסירט ווי ס'איז דארטן אויסגעפירט די גאנצע זאך ווי משה האט געקליבן אנשים כשרים די בעסטע חשובסטע אידן און שפעטער איז געווארן רחמנא ליצלן די נפילה און די ירידה ווי אזוי זיי זענען דורכגעפאלן אין עומק תחת און די מעשה סיפור המרגלים וואס האט זיך געענדיגט נישט כדבעי למהוי חוץ פון יהושע וכלב ווי די גאנצע פרשה דערציילט אונז וואס דא האט דער רבי זיך אוועקגעשטעלט און געפרעגט א פשוטע שאלה וואס ווערט נתעורר בשעת מען לערנט אט דעם פסוק מיט אט דעם רשי לכאורה ביז איצטער עד היום הזה, אלע סדרות, ביז פרשת שלח, איז משה רבינו, יעדער זאך וואס ער האט געוואלט וויסן און טון, האט ער באקומען הוראות פון דעם אייבערשטן. מען געפינט נישט אז דער אייבערשטער זאל זאגן צו משה רבינו, טו וואס דו ווילסט. פארקערט, אויף יעדער שריט און טריט, אויף יעדער תנועה איז געווען הוראות מן השמים, אנהייבנדיג פון מתן תורה, נאך פאר מתן תורה, נאך אין מדבר, אין מצרים נאך, ביי קרבן פסח און שפעטער אין אויפן וועג, שפעטער מתן תורה, כמובן און שפעטער ביי בניית המשכן, קרבנות, אלע פרשות, ביז פרשת שלח, איז יעדער ענין איז געקומען מלמעלה הוראות, קלארע הוראות ווי אזוי מען דארף זיך פירן. פלוצלינג הערט משה רבינו א נייע זאך, דער אייבערשטער זאגט אים, איך הייס דיר נישט. שלח לך לדעתך, אויב דו ווילסט. ווי קומט אזא נייע הנהגה? דאס אליין האט דאך משה רבינו געדארפט דערהערן, עפעס דא נישט בסדר. ביז היינט יעדע זאך באקום איך הוראות מלמעלה, פלוצלינג דא זאגט מיר דער אייבישטער לדעתך, הייסט דאך דאס אז עפעס שמעקט דא נישט גוט, האב איך פון דעם אליין געדארפט פארשטיין אז איך דארף עס נישט טון, און פון דעסטוועגן זאגט מען ניין, משה רבינו ווערט נישט נתפעל פון דעם, ער גייט און ער קלייבט מענטשן און ער הייסט זיי גיין און ער גיט זיי א שליחות, און דארטן פון מלא סתירות, מען זעט דאך אז משה רבינו האט טאקע געפילט אז עפעס נישט כדבעי דא. והא ראיה האט מתפלל געווען פאר יהושע בן נון, יוד קא יושיעך מעצת מרגלים. האט ער דאך יא געפילט אז עפעס נישט בסדר. אבער נאך פאר דערויף אפילו, פון דעם עצם לדעתך, האט ער דאך געדארפט פארשטיין אז עפעס נישט בסדר, דער אייבישטער וויל נישט. ווי קומט עס אז ער האט ממשיך געווען שיקן מרגלים? און נאך מער מען געפינט שפעטער אין די הפטרה פערציג יאר שפעטער יהושע בן נון וואס ער איז געווען איינער פון די מרגלים און ער האט געזען די גאנצע פרשה וואס איז דא אויסגעקומען איז נישט נאר ער איז נישט נתפעל געווארן פון דעם נאר ער איז געגאנגען און געשיקט מרגלים אויכעט וישלח יהושע מרגלים חרש וואס איז דא געשען איז דער ביאור בזה בהמשך למדובר לעיל אז דא האט משה רבינו באקומען א הוראה ברורה אז ס'הייבט זיך אן א נייער דרך אין עבודה. אין הכי נמי, ביז איצטער האט מען דאך אלץ אנגעקארמעט, אנגעקארמעט הייסט מ'האט דאך געגעבן אין מויל, געגעבן צו עסן, אזוי ווי א קליין קינד וואס מ'גיבט אים אלץ, די עלטערן גיבן אים צו עסן, גיבן אים צו טרינקען, געבן אים קליידער, מ'גיבט אים אלץ, מ'זאגט אים וואס צו טון, ווי צו טון, ווי צו זיך פירן. עס קומט אבער צו גיין א צייט און דער אייבערשטער וויל אויפהייבן אידן צו א העכערע דרגא אין עבודת השם און דער אייבערשטער זאגט ס'איז געקומען די צייט אויף לדעתך אז א איד דארף בוחר זיין דעם דרך אין עבודת השם בכח עצמו אלץ האסטו באקומען מלמעלה ביז איצטער טאקע און דאס האסטו באקומען די עניינים וואס דער אייבערשטער האט אויסגעלערנט און מחנך געווען מדריך געווען אבער תכלית העבודה איז אז מען זאל נישט בלייבן אין אן אופן אז אלץ דארף מען דיר הייסן און זאגן. פארקערט, תכלית העבודה איז אז א איד זאל האבן די אייגענע בחירה, און די עבודה זאל זיין דווקא בכח עצמו ויגיעתו מלמטה, אן דעם וואס מלמעלה פירט מען אים ביים האנט און מען זאגט אים גיי אזוי, טו אזוי, נאר פארקערט, אז ער זאל קענען בוחר זיין און טון די עבודה בכח עצמו. איז בשעת משה רבינו האט דערהערט דער אייבישטער קומט צו גיין און זאגט אים שלח לך לדעתך האט משה רבינו געהערט אז דא קומט צו גיין א נייער דרך אין עבודה וואס דאס איז גאר דער תכלית העבודה אז דער אייבישטער גלייבט אין אידן און ער זעט אין אים דעם לדעתך אז א איד קען אליין בוחר זיין און ער וועט זיכער טרוט צוטרעפן און מכוון זיין צו רצון עליון איז נישט נאר משה רבינו האט זיך נישט דערשראקן פון דעם, נאר אדרבה, ער איז געגאנגען בשמחה ובטוב לבב צו אידן און האט זיי געזאגט, הערט זיך איין אידן, ס'איז געקומען א נייער דרך, ס'הייבט זיך אן איצטער א נייע תקופה פון עבודה לדעתך, אז די עבודה דארף זיין טאקע נוצן דעם אייגענעם שכל, נוצן די אייגענע מידות, נוצן די אייגענע מחשבה דיבור ומעשה, פארשטיין אליין און אויפזוכן און אויפטראכטן ווי אזוי דער אייבישטער וויל מ'זאל טון, וואס דער אייבישטער וויל מ'זאל טון, אין וועלכער אופן, מיוסד אויף טאקע די אלע עניינים און הוראות און הדרכות וואס באקומען ביז איצטער פון משה רבינו. אבער, די עבודה דארף זיין בכח עצמו. נאר וואס, דא איז געווען די טעות המרגלים, אז זיי האבן געגאנגען צו ווייט מיט דעם. זיי האבן גענומען אט א דעם דרך, אבער ס'איז ביי זיי געפעלט די איבערגעגעבנקייט צו משה רבינו. דאס הייסט אז יחד עם זה וואס טאקע דארף זיין די עבודה בכח עצמו, און מען דארף טאקע נוצן דעם אייגענעם שכל און אייגענעם פארשטאנד, אבער ס'דארף זיין אין אן אופן אז מען זאל נישט צוגעבן אייגענע זאכן, אייגענע דרכים וואס איז נישט לגמרי ווי משה רבינו האט געוואלט. דאס הייסט אז די גאנצע עבודה בכח עצמו דאס גופא דארף זיין מיט א ביטול מיט א איבערגעגעבנקייט מיוסד אויף די ענינים און הדרכה באקומען פון משה רבינו בשעת די מרגלים האבן געוואלט אריינמישן אייגענע החלטות משה רבינו האט זיי נישט געהייסן זאגן קיין החלטות משה רבינו האט זיי געזאגט זיי זאלן גיין זען די לאנד, זען די פרטים פון די לאנד, זען ווי אזוי צו כובש זיין די לאנד על פי דרך הטבע, ווייל ס'איז דאך כמובן אויכעט דאס איז דער גאנצער ענין די עבודה דארף זיין בכח עצמו, איז אויכעט כיבוש ארץ ישראל דארף זיין מיט לבושי הטבע, זען על פי טבע די מצב המדינה די מצב האנשים די אלע פרטים, דאס איז א חלק אלץ פון די עבודה בכח עצמו. אבער מיט די הנחה ברורה אז מען גייט בכוחו של משה און בכוחו של הקדוש ברוך הוא און מען וועט זיכער מנצח זיין. בשעת זיי האבן אנגעהויבן אריינמישן אייגענע החלטות זיכער דאס האט זיי משה רבינו נישט געהייסן זיין זיי אפגעריסן געווארן פון משה און דעמאלט האבן זיי טאקע א טעות געמאכט און דאס איז טאקע אלץ מרומז אין דעם נאמען פון די פרשה וואס די פרשה ווערט אנגערופן שלח שלח איז א ענין פון שליחות וואס דער טייטש פון שליחות איז אז פון איין זייט איז שלוחו של אדם כמותו, א שליח דארף וויסן אז ער גייט נישט אליין, ער גייט ער גייט ער גייט בשליחות פון דעם משלח, און דער משלח שיקט דעם שליח, דארף דער שליח גיין לתקוני ולא לעוותי ווי די גמרא זאגט, טון די זאך כדבעי למיהוי ווי דער שליח דער משלח האט דיר געבעטן, און נישט מקלקל זיין די שליחות חס ושלום. דאס איז פון איין זייט, פון צווייטן זייט א שליח דארף זיין א בר דעת, ווי דאס רעדט זיך ארום באריכות אין די אין הלכה און אין די סוגיא וואס רעדט זיך דין השליחות אז דווקא א בעל דעת קען זיין נישט יעדער קען זיין א שליח ס'איז דא א עבד עבד איז טאקע בטל צום אדון איבערגעגעבן אבער אין ענין פון שליח איז מען מדגיש אז אז א שליח דארף זיין דווקא א בעל דעת און אז נישט קען ער נישט זיין קיין שליח הייסט דאס אז ס'מאנט זיך אז ער זאל נוצן זיין שכל און זיין פארשטאנד אבער דעם שכל און פארשטאנד אין ווי אזוי דורכפירן רצונו של משה רבינו און דאס איז רצונו של הקדוש ברוך הוא נישט מחליט זיין אין עצם הענין צו משה איז גערעכט צו נישט אויף דעם משה נישט געשיקט דארטן ווערט פארלארן דיין שליחות איז וואס איז די הוראה וואס מען נעמט פון פרשת שלח וואס דאס איז א הוראה חיובית וואס עס מאנט זיך אז ס' דארף טאקע יא זיין דער לדעתך וואס חסידות מאנט דער דרך העבודה פון עבודת השם ווי דער אלטער רבי האט מדריך געווען חסידות חב"ד און דאס איז דער אופן פון עבודת השם פון לדעתך אז א איד דארף וויסן זיין טאקע נעשה נעשה קודם לנשמע, דאס איז געווען פאר מתן תורה, איז געווען דער הקדימו נעשה לנשמע, די איבערגעגעבנקייט די קבלת עול, אידן זענען געווארן עבדי הוי', בשעת ס'איז אבער געקומען די פרשת שלח האט זיך אנגעהויבן א נייער דרך אין עבודה, אז מען דארף דעם נעשה אריבערפירן צו נשמע, און ס'דארף זיין לדעתך, און ס'דארף זיין עבודה און נוצן דעם אייגענעם שכל, און זען די דרכים על פי שכל ווי אזוי צו דורכפירן די שליחות, און דאס דארפסטו נוצן דיין אייגענע קאפ, און נישט ווארטן אז מלמעלה זאל מען דיר געבן הוראות והדרכות על כל צד ושעל. אבער יחד עם זה דארף עס זיין אופן פון שלח שליחות איבערגעגעבן צו משה רבינו איז דא געפינען מיר לסיכום סיי אין פרשת בהעלותך און סיי אין פרשת שלח געפינען מיר אט אט די צוויי נקודות וואס זענען די צוויי נקודות יסודיות אין תורת החסידות פון איין זייט איז בהעלותך אַז ס'איז דאָ אַ צדיק אַ רבי וואָס ער איז דער וואָס צינד ביי דיר אָן די נשמה און על דרך זה שלח ס'איז דאָ דער משלח וואָס שיקט דיר און ער גיט דיר די שליחות און ער איז דיר מדריך און ער דערציילט דיר וויאזוי וואס מען דארף טון אויף דער וועלט אבער יחד עם זה דער בהעלותך איז אין אן אופן פון שלהבת עולה מאליה אז ער זאל ווערן א אייגענער ענין און אין שלח דער שלח די שליחות דארף זיין לדעתך אז א מענטש דארף נוצן דעם אייגענעם שכל אויף צו קענען מאכן זיי ריכטיגע החלטות ס'איז טאקע געווען אין די ערשטע יארן פון דעם רבינס נשיאות וואס מיר רעדט דא אין די תש"י יוד אלף שפעטער אין די יודס איז געווען חסידים געשריבן פון ארץ ישראל האבן געשריבן צום רבין א בריוו אז דער רבי בעט ביי זיי דער רבי האט זיך יעמאלט די ערשטע יארן פון די נשיאות האט מען געזען ביים רבין ער האט געמאנט ביי חסידים אז מען זאל מען זאל טון קערן די וועלט אויף גרייטן די וועלט פאר משיחן טון אין הפצת היהדות הפצת המעיינות חוצה מקרב זיין אידן און ער האט געמאנט גאר אסאך איז געווען א בריוו וואס חסידים האבן געשריבן אז זיי זענען גרייט צו טון במסירת נפש וואס דער רבי וועט הייסן, אבער זיי ווילן אז דער רבי זאל זאגן בדיוק יעדן איינעם וואו ער זאל גיין וואס ער זאל טון, און מ'איז גרייט אז וואס דער רבי וועט הייסן וועט מען טון, וועלכע שטאט צו גיין און וועלכע שליחות צו גיין, וואו מ'זאל זיי זאגן בפרטיות, בפרטיות ווי מ'זאגט ברחל בתך הקטנה די פרטי השליחות. האט דער רבי דעמאלט געשריבן א בריוו און געזאגט, אין דעם אופן אז ס'איז ידוע טאקע וואס דער אלטער רבי זאגט אין תניא אז ראשית העבודה ועיקרה ושרשה איז דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים וואס דאס איז דער ענין פון עבודת עבד אבער דער אלטער רבי זאגט גלייך אז דאס איז ראשית העבודה דאס איז נישט די עבודה דאס איז נאר דער ראשית דער יסוד די עבודה אליין דארף מען טון מיט א געשמאק און מיט א תענוג נוצן דעם אייגענעם שכל און על דרך זה איז אין עבודת השליחות

און דאס איז דער לימוד וואס מען לערנט פון היינטיגע סדרה, סיי פון בהעלותך און סיי פון שלח וויאזוי ס'דארף זיין דער אופן העבודה, אז די עבודה דארף זיין אין אן אופן פון שלהבת עולה מאליה, און עבודה לדעתך, אז מען דארף טאקע נוצן די אייגענע כוחות, און דווקא דעמאלט איז מען טאקע פירט מען דורך די שליחות. יא בתכלית השלימות מען פירט דורך די כוונה עליונה בתכלית השלימות אויף לעשות לו יתברך דירה בתחתונים און אזוי ווי ס'איז געווען דעמאלט בפעם הראשונה שפעטער דורך יהושע בן נון וואס ער האט טאקע דורכגעפירט אט די שליחות ער האט געשיקט מרגלים וויסנדיג אז דאס איז טאקע די כוונה אז מען דארף טאקע טון די עבודה לדעתך דערפאר האט יהושע געשיקט טאקע מרגלים און דורך דעם האט מען איינגענומען יריחו און דורך דעם איינגענומען כל ארץ ישראל און על דרך זה איז זיכער בימינו אלו אז יעדער איינער וועט זיך איבערגעבן איבערגעבן צו די שליחות וואס מיר האט פון משה רבינו שבדורנו, יא, פון אונזער נשיא, פון אונזער צדיק וואס האט געגעבן די שליחות, אויף טון אין יפוצו מעיינותיך חוצה און גרייטן די וועלט אויף לקבל פני משיח צדקינו, וועט מען טאקע זוכה זיין במהרה בימינו אמן צו די גאולה האמיתית והשלימה, זאל טאקע זיין תיכף ומיד ממש.